אין דעם מעשה פון חיי היום יומיים אז דארט זאל זיך אויכעט אנזעהן מער לעבעדיגקייט און מער פנימיות, ווארום באמת איז דאך יעדער איד איז דאך ווי די גמרא זאגט אז אין אדם עובר עבירה, ס'איז גאר ניטא קיין מעגליכקייט אז א איד זאל עובר זיין אויפן אייבערשטנ'ס רצון, מער ניט אויב ער ווערט אויס אדם נאר נכנס בו רוח שטות רוח בהמה, אבער אין דעם גופא ווי מען טוט א מצוה און ווי מען היט זיך אויס פון אן עבירה, קאן דאס זיין מיט א גרעסערע לעבעדיגקייט אדער מיט ווייניגער לעבעדיגקייט אדער מצוות אנשים מלומדה. בשעת לכאורה בשעת מ'טוט די מעשה איז דאך דער עיקר אפגעטון, אבער לבד זה וואס אז מ'טוט די מעשה מיטן חיות ווערט געטון די מעשה מיט א הידור ווי מען זעט דאס אין פועל אז אין אזא מין ענין וואס מען איז אין דערויף פארקאכט איז ניט נאָר מע טוט פֿון יוצא װעגן, נאָר מע טוט עס אָפּ און אויכעט בהידור ובמהדרין מן המהדרין, װאָרעם אים איז נוגע דערינען מצד זיך אַלײן ניט נאָר לצאת ידי חובתו,

און דער שכל שבמח, די הבנה והשגה פארנומען מיט אן אנדער זאך, איז דעמאלט איז עלול אז עס זאל דורכגיין א וויילע, וועט דער רגש שבלב און הבנה והשגה שבמח משנה זיין און פועל זיין אויף חלק המעשה אז ער זאל זיך פארנעמען מיט די עניינים אין וועלכע זיי זענען פארקאכט,

יקבל עליו עול מלכות שמים בדרך כל, און יקבל עליו עול תורה ומצוות אויכעט בדרך כל, פון דעסטוועגן איז אויך א הכרח אז די כוח, אז אלע עשר כוחות שבנפש זאלן ניט זיין פוסט פון דעם ענין וועלכן ער טוט מצד עול מלכות שמים, און על אחת כמה וכמה זיי זאלן ניט זיין פארנומען מיט אן אנדער זאך,

שרייבט ער דארט דעם לשון אשר אור וחיות נפשינו ניתן לנו, ניט נאר אז דאס איז געווען דער חג הגאולה וואס פדה בשלום נפשי פון בעל התניא, נאר דאס איז אויכעט החג אשר פדה בשלום נפשינו, און במילא וואס האט זיך אויפגעטאן אז מ'האט אונז געגעבן אין אונזער נפש דעם אור און חיות. על דרך הנגלה וועט מען פארשטיין דעם חילוק, מיר געפינען אין חיות האדם איז דא צוויי עניינים, ס'איז דא אזא מין ענין וואס דא איז אן אונטערשיד צווישן א גדול ביז א קטן, ווי די גמרא זאגט אויף דערויף דער לשון צווישן עוג מלך הבשן מיט א תינוק בן יומו, ס'דא אבער אזא מין ענין וואס אלע גלייכן זיי זיך אויס אז מייתבא דעתיה איז דער זעלבער שיעור בככותבת, אף על פי וואס אויף אנדערע עניינים איז דער קישור הנפש עם הגוף איז ניט גלייך דער שיעור פון א גדול ביז דעם שיעור פון א קטן. וואס דאס איז אויכעט אזוי אין נפש האדם איז דא דער אור הנפש וואס דאס איז א דא א ענין פשוט און אין דערויף גלייכט זיך אויס דער דער וואס איז אין ענינים רוחניים א גדול ביותר מיט דער וואס איז א קטן ביותר מער ניט ווי א תינוק בן יומו אז ביידע דארפן זיי אנקומען צו דער ניצוץ אלוקי אבער זיי זיינען מייתבא דעתיה מיטן זעלבן שיעור ס'דא דערנאך ווי דער אור גייט אראפ נידעריגער און ער ווערט נתפרד לחלקים, וואס דעמאלט ווערט ער אנגערופן בשם חיות, ער באלעבט ער פריער דעם גוף בכללות, אין א פנימית'דיגן אופן, און דערנאך יעדער אבר איז דא איז אויך דא חילוקים צווישן דעם חיות הנפש ווי דאס איז במח ש וואו דארט געפינט זיך שכל, ביז חיות הנפש ווי ס'געפינט זיך בעקב שברגל, וואס אויף דערויף זאגט ער אין אבות דרב נתן אז דאס איז דער דוב דער מקום בגוף שאין בו חיות, און פון דעסטוועגן איז דאס אויכעט א חלק פון גוף, דאס הייסט אז לגבי א גוף איז דאס דער חיות בצמצום היותר גדול, אבער אף על פי כן איז דאס נאך אויכעט שייך צו דעם גוף חי. און אזוי איז אויכעט אין די עבודה רוחנית, איז כמעט דאס וואס האט טון וואס מען האט אויפגעטון דורך פרסום הפצת המעיינות חוצה האט מען אויפגעטון אין ביידע עניינים אז מען האט געגעבן אין דעם ענין וואס אלע גלייכן זיך אויס בשווה מייתבא דעתיה וואס דאס ווערט אנגערופן בשם אור נפשינו וואס דאס גיט א כללית'דיגע לעבעדיגקייט און א ווארימקייט אין טון א ענין פון אהבת השם אדער פון אהבת התורה אדער פון אהבת ישראל וואס דאס איז כולל אלע תריג מצוות ואביזרייהו און דערנאך האט עס אויכעט אויפגעטון אז אין דעם חיות פרטי ס'איז דאך שלא בדומה אט דעם חיות וואס איז דא אין א מצוה דאורייתא לגבי א מצוה דרבנן לגבי א דקדוק קל של דברי סופרים מ'זעהט זיך פון דעם חילוק פון שכר וואס דאס איז דאך ווירקט זיך אויס אין א הנאה שבגן עדן וואס דאס איז דאך דער תענוג הנשמות, איז דאך אין דרוף דא חילוקים, איז אין דרוף איז אויכעט צוגעקומען דורך הפצות פון פנימיות התורה, אז ס'האט אין דרוף אויך אריינגעגעבן א תוספות, אור וחיות אז ס'זאל זיך טון מיט מער פנימיות און מיט מער כח. און דערביי טוט מען אויף נאך אן ענין, אזוי ווי יעדער מענטשן האט מען דאך געגעבן אלע ענינים במידה במדידה והגבלה, בשעת ער פארטוט מערער אין ענינים פון קדושה, איז בדרך ממילא בלייבען ווייניגער וואס אויף ענינים אויף וועלכע ער זאל קענען זיך חל זיין דער ענין פון לא טוב, און אפילו אויך נישט די ענינים פון רשות דערפאר וואס ער האט שוין אפגעגעבן זיין אור און זיין חיות מיט זיין כח אין ענינים פון קדושה, און אט דאס איז וואס י"ט כסלו האט געגעבן לכל הדורות ודורינו בכלל, ביז משיח צדקינו, אדורך דעם וואס מען האט ארויסגעגעבן אז א איד ווערט פארנומען אין מעשה המצוות ניט נאר מיט מעשה בפועל, און ניט נאר מיט חג"ת מיט הרגש שבלב, נאר אויך מיט חב"ד שבמוחין, איז אט דא ווערט ער אינגאנצן פארנומען מיטן זעלבן ענין, במילא בלייבט דארט ניט קיין אחיזה,

און אט דאס איז וואס הפצת המעיינות חוצה גיט אונז, דעם אור וחיות נפשינו אז אין ענייני מצוות זאל מען טון מיט מער חיות און מיט מער אור, און אזוי אויכעט אין די הוראה כללית וואס ס'דארף דאך זיין בכל דרכיך דעהו,

וועט מען סוף כל סוף מזכך זיין און מברר זיין דעם גאנצן עולם, ביז וואנעט ס'עט זיין דער לילה כיום יאיר, אז ונגלה כבוד השם וראו כל בשר, אז אפילו פליישיגע עניינים וועלן דערפילן געטליכקייט בכל ענין וענין. לחיים לחיים.